נישט קיין זאך וואס איז גרינג אריבער צו גיין און אזוי מען קען נישט גיין ווייטער אזוי גרינג מיט דעם און פארשטייט זיך שבועות איז די טאג און די זמן פון מתן תורה קבלת התורה מוז עס דאך האבן עפעס א מאכן א גרויסע טשעינדזש מוז דאך מאכן א גרויסע טשעינדזש מוז דאך טון עפעס א גרויסע זאך פאר די תורה וואס אונז לערנען דאך מען לערנט דאך יעדע וואך די תורה די פרשת השבוע די תורה באופן כללי און

סצענע פון די אינטערעסאנטע פרשיות, און דער מדרש האט געטראפן גענוג וואס צו זאגן, מער פון בראשית, און כמעט מער פון אלע אנדערע פרשות, און דער חידושי הרי"ם האט געזאגט אויף דעם אז דאס איז די סיבה פארוואס פרשת נשא האט די לענגסטע מדרש, איז טאקע וועגן דעם, ווייל פרשת נשא פאלט געווענטליך, כמעט אלעמאל, איז פאלט עס שבועות, און עס איז געקומען א קבלת התורה אויף די חכמי המדרש, די חזל, די מענטשן וואס האבן געמאכט דעם מדרש,

ס'האט נאך א פשט, איך טראכט עס האט צו טון מיט די נזירות, מיט די שערות פון וואס שטייט אין פרשת נשא וואס כ'וועל רעדן א מינוט, אבער נאך א נאך א חלק פון דעם א זיכער איז די ענין אז די אידרא הייסט ביי די זוהר אזוי ווי א שטיקל נייע מתן תורה, דאס הייסט עס איז געווען די מעשה פון די התגלות וואס די די חבריא פון די זוהר רבי שמעון מיט זיינע חברים האבן געהאט אין די אידרא רבה, און דאס איז די אוודאי פאסט עס פאר די פרשה וואס ס'פאלט אויס אין מתן תורה, דאס איז דאס איז די.

איז די זאך וואס הייסט דאס הייסט אז מען זעט אז מען זעט זיך אז מען זעט מען האט געזען די אייבערשטער כביכול אזוי ווי עס שטייט פנים אל פנים דבר השם עמכם די זאך איז נישט א פשוטע זאך אסאך מאל רעדט מען וועגן דעם וואס מען דארף א גרויסע הכנה און דאס מאכט ס'איז דא א גרויסע הכנה אויף דעם א גרויסע זייער א גרויסע הכנה מען האט געמאכט זיבן מאל זיבן וואכן הכנה ספירת העומר פאר חג השבועות מען קען זען אין די פסוקים אליינס מען האט געדארפט האבן דאס איז ממש בפירוש הייסט די איינציגסטע זאך אויב מען איז א חסידישע איד וואס זאגט אז אלעס דארף א הכנה ס'איז דא נאר איין זאך וואס איז בפירוש ממש בפירוש אין די תורה בפירוש אין די מעשה אין תורה מען האט געדארפט א הכנה צו דעם וואס דאס איז די מעמד פון מתן הר סיני און ס'איז געווען וקדשתם היום ומחר די גאנצע סדר די גאנצע די גאנצע ענין וואס ס'שטייט דארט וואס מען האט געמאכט א הכנה פאר פאר די התגלות פון מתן תורה מען האט זיך געדארפט מאכן פרישה מען האט געדארפט מאכן טובל'ען, וכבסתם שמלות, זיך וואשן, איך מאך גיין אין מקווה, די אלע זאכן. און זיי אזוי פארשטייט יעדער איינער באופן כללי, אויב מ'דארף זיין א נביא, אויב מ'דארף אנקומען צו א א זאך וואס הייסט זעהן גאט, דארף עס אוודאי א געוויסע הכנה. אבער מענטשן האבן א טעות, ס'איז דא א פאלשע פשט אין די הכנה, און איך וויל זאגן וואס איז די וויאזוי די הכנה טוט אמת'דיג. און נאכדעם וועט מען פארשטיין אויכעט וואס געשעהט נאכדעם.

ביי די הר סיני איז מען שוין ארויפגעקראכן אויפן בארג, און ווער ס'קוקט אריין אפילו אין די סידור וואס ס'שטייט וועגן ספירת העומר זעהט אז די סדר איז דאך נישט אזוי, מען קוקט אריין אין אלע סידורים קען מען זעהן אז די סדר גייט נישט מלמטה למעלה אזוי ווי מ'וואלט געדארפט זיין, הייסט אויב איז מען יעדער איינער ווייסט די סדר פון די ספירות וואלט מען געדארפט אנהייבן די ערשטע טאג ספירה מלכות שבמלכות, די צווייטע טאג יסוד שבמלכות, אזוי צוביסלעך צוביסלעך ביז מען קומט אן צו חסד שבחסד, דעמאלטס קען מען אנקומען צו בינה וואס דאס הייסט די שער החמישים. און די סדר גייט דאך פארקערט, מען הייבט אן פון חסד און מען קומט אן ביז די מלכות פון אונטן, אין אנדערע ווערטער, ס'קומט אויס אז שבועות דארף זיין די נידריגסטע טאג פון די הכנה, נישט די העכסטע טאג. און די די הסבר פון דעם, און ס'איז אמת, ס'איז א אמת'דיגע שאלה דאס, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין דרש, די שאלה איז א ריכטיגע שאלה, ווער ס'פארשטייט דאס סוד, קען וויסן אז ווייסט דאס איז א אמת'דיגע שאלה, און אפילו דא די סדר וואס אריז"ל האט מסדר געווען אביסל מער קלארער ווי שטייט אין די סידור זעט מען אויך אז ס'גייט נאך די סדר על פי פשט. און די תשובה און די הסבר פאר די פאר די זאך איז אז ס'איז למעשה פונקט פארקערט. ווען אונז זאגן אז מען דארף א הכנה, אז מען דארף עפעס א הכנה, און א הכנה איז מיינט נישט נאר א הכנה כאילו בזמן, מען גרייט זיך צו, ס'איז די גאנצע זאך, דאס וואס אונז זאגן מען דארף זיין ראוי, יא, מען זאגט אז כדי צו זיין א נביא, אין הנבואה אין הנבואה שורה אלא על כך וכך, מען דארף זיין א חכם, א גיבור, א עושר, מען דארף האבן פארשידענע זאכן כדי צו באקומען די מדריגה. ווען מען זאגט אז דאס איז א זאך, דאס איז די ווארט פון הכנה, די ווארט פון.

האט זיך באוויזן איבעראל און אין מצרים מען האט נישט קיין פראבלעם די גאנצע פראבלעם דאס איז נישט אויך אזא פראבלעם מען דארף נישט ארויפקריכן צו זען גאט זען גאט קען מען קען מען אין מצרים מען האט עס שוין געטון איינמאל פסח מען קען אין די מדבר סיני מען קען ווי מען וויל קען מען זען גאט נישט די הכנה מיט די הגבלה נישט דאס איז די ווארט פון די גאנצע זאך די ווארט פון די גאנצע זאך איז לעולם פונקט פארקערט. ווארט פון די גאנצע זאך איז אז די הכנה אזוי ווי מען זעט ביי די הכנה וואס שטייט אין די תורה איז שלושת ימי הגבלה און וואס איז די הגבלה אזוי רופן עס חזל און הגבלה איז מען זאל נישט ארויף גיין מען זאל נישט והגבלת את העם סביב מען זאל נישט גיין אויף די מען זאל נישט ארויף גיין אויפן בארג וואס איז די נישט ארויף גיין אויפן בארג וואס פאר א מין הכנה זאל זיך זאל זאלן דאך ארויף גיין אויפן בארג.

ווי תורה, ווי גאט, ווי התגלות השם, ווי פנים בפנים דבר השם עמכם. און מען קען זען אין אפילו אין פאר אין די פרשה פון מתן תורה אליינס, די פרשת ואתחנן, די תשובה, די תגובה, וואס איז די תגובה פון די אידן, וואס עס שטייט דארט, זיי האבן גלייך געזאגט צו משה, אל ידבר עמנו אלהים פן נמות, און מען מוטשעט זיך, וואס הייסט פן נמות, וואס דער אייבערשטער קומט, אזוי ווי עס שטייט אין מנוח האט געזאגט דער אייבערשטער וועט זיי קומען צו אונז אונז צו הארגענען, וואס פאר א מין זאך איז דאס פן נמות? אבער פן נמות, איינע פון די סיבות פארוואס עס שטייט דא איז נישט סתם צו זאגן אז זיי האבן נישט געוואלט, צו זאגן זיי רצוננו לראות מלכנו, זיי האבן געטשעינדזשט זייערע מיינד, זיך דערשראקן, וואס איז דאס זיך דערשרעקן? די פשט איז אז דאס איז א, דאס איז א וועג, דאס איז א, די פסוק וויל אונז פארציילן די מציאות, וויל אונז פארציילן די הגדרה פון פון די זאך פון וירד השם על הר סיני, די זאך איז א זאך וואס הרג'עט מענטשן, און זיי זענען געווען גערעכט לויט די פשט. צו זאגן פן נמות ווייל דאס איז נישט קיין זאך וואס קען זיך האלטן אין אנדערע ווערטער נאר משה רבינו האט זיך געקענט האלטן אין דעם פאל ער האט געהאט א מער ריכטיגע הכנה די אידן אפילו וואס זיי וויפיל הכנה זיי האבן געהאט וואלטן זיי טאקע געשטארבן פון דעם און דאס איז נישט ווייל די אייבערשטער איז א שלעכטער דאס איז נישט ווייל עס איז עפעס עס איז עפעס רישעות דא דאס איז פשוט ווייל דאס איז די מערסטע פאוערפול זאך דאס איז די מערסטע די מערסטע אפענע זאך אין דער וועלט די מערסטע די מערסטע שטערקסטע זאך אין דער וועלט עס איז א כח אז מען האט געגעבן א מענטש אזא סארט זאך, איינער, יעדער איינער וואס איז אים געשען צו אים אזא סארט זאך, רוב מענטשן, זיי וויסן, דאס איז, רוב מענטשן וואס האבן געזען גאט זענען געשטארבן דערפון, דאס שטייט, כי לא יראני אדם וחי און זיי האבן געזאגט, די אידן ביי מתן תורה, אז היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את אדם וחי דאס הייסט, אין אנדערע ווערטער, לויט ווי איך פארשטיי איז, עס איז דא אזא מין מציאות, ס'איז מעגליך, ס'הייסט, מיין איך דאס וואס איך וויל מסביר זיין לגבי די ענט. ס'איז מעגליך, ס'שטייט, ס'שטייט, מ'קען נישט, מ'קען נישט זען לא יראני אדם וחי, דעמאלטס זאגט דער משה, זאגט אייבערשטער צו משה, וועסט מיך יא זען, וראית את אחורי, איז דאס א חילוק, איז נישט קיין נפקא מינה. אנדערע ווערטער, ס'דא א דין, און ס'דא.

און דו זאגסט אסאך לשון הרע אויף די וועג, זייער אסאך מענטשן האבן עס נישט ליב, ווייל ס'סאונדס שלעכט, עס איז דעינדזשערעס, עס איז אזוי ווי אונז זאגן די תורה איז געגעבן געווארן מפי הגבורה, נישט מפי החסד נאר מפי הגבורה. אבער עס איז דאך דא אן אמת, אז ווי לאנג מען דארף וויסן, אפילו אונז רעדן, אונז ווילן נאר רעדן וועגן חסד השם, וועגן די אלע זאכן, ווי לאנג אז עס איז נישט אזוי פאוערפול אז מען קען נישט שטארבן דערפון, ווי לאנג אז עס איז נישט אזוי עכט, אזוי לעבעדיג אז מענטשן שטארבן דערפון, איז טייטש אז עס איז יא עס איז פאר קינדער, מען האט כמו געזען גאט, האסט נישט עכט געזען גאט, ווער ס'זעט עכט גאט דארף עטליסט מורא האבן אז ער גייט שטארבן, אזוי זעט מען אין די גאנצע תנך, מען דארף מורא האבן עטליסט, דארף מען אזא פחד אז ס'איז פחד מוות, אנישט אנישט עס איז נישט געווען עכט, עס איז נישט געווען אזוי ריעל. און ווי וויפיל אונז רעדן פון די אייבערשטער האט יעדער איינער ליב, די אייבערשטער איז ביי יעדער איינער, ווען די אייבערשטער איז אמת'דיג ביי דיך, דארפסטו ציטערן אז דו גייסט שטארבן דערפון. און איך וויל נאר מסביר זיין וואס מיינט עס אז מ'גייט שטארבן דערפון. די טייטש איז אז עס איז דא, עס איז שלא בערך, ס'הייסט אזוי ווי ס'שטייט למשל ביי די אשה השונמית, ווען זי זאגט פאר אלישע באת אלי להזכיר עווני, און עס זענען מסביר די מפרשים וואס די טייטש, אלישע קומט און גייט ארום הרג'נען מענטשן, די טייטש איז, ווילאנג זי איז צווישן אירע חברה, צווישן אירע נעיבערס, צווישן, לגבי זיי איז זי נאך. נאָך גאַנץ, גאַנץ בסדר, אַז ס'קומט אַ איש אלהים, ס'קומט אלישע. און לגבי אים איז זי אַ רשענטע, איך מיין זיך נישט, זיך, די קאָמפּעריסאָן טוישט זיך, און מיט אַ מאָל איז דאָס מזכּרת עוון. וואָס איז, וואָס דער טײַטש פֿון דעם איז אויך נישט אַזאַ ווערטל, וואָס דער אייבערשטער עפּעס ווערט צעמישט, ווײַל, ווײַל, ווײַל ס'איז דאָ נעבן דיך אַ צדיק. איך מיין אַז דאָס איז בײַ דעם מענטש אַליין, ס'דאַרף נישט, מ'דאַרף נישט אַרײַנברענגען אַזוי ווי אַ דין שמים. טײַטש איז, אַ יעדער מענטש, וויאַזוי האַלט ער זיך, וויאַזוי לעבט ער, וויאַזוי, וויאַזוי. ער פילט זיך, ער פילט זיך עפעס א יש, ער פילט זיך עפעס א מציאות, וויאזוי פילט ער זיך? אז ער אין א געוויסע הערכה, אז איך לגבי מיין, לגבי די וועלט, לגבי וואס א מענטש קען טון אויף די וועלט, לגבי מיינע חברים, לגבי מיין סביבה, לגבי ווי איך בין, ווי איך בין זיך דן, ס'הייסט, ס'דא אלעמאל אזא זאך וואס מיר רופן לפני מי אתה נותן דין וחשבון, וועם געב איך א מענטש דין וחשבון? א מענטש געבט דין וחשבון כלפי די תורה למשל. די תורה זאגט אז מען זאל דאווענען דריי מאל א טאג און מען זאל געבן אביסל צדקה, לפי ערך אז איך בין זיך מעריך כלפי דעם, האב איך נאך א זכות קיום, האב איך נאך עפעס א, איך בין גאנץ גוט, איך בין אפשר נישט בשלימות, האב איך נאך עפעס גוט. יעצט, ווען ס'קומט אזא זאך וואס הייסט גילוי שכינה, ווען ס'קומט אזא זאך וואס הייסט גאט, א מענטש כלפי גאט, די רגע וואס די די קאמפעריסאן איז דאס, די רגע וואס די די מיטאמאל שטייט ער פאר גאט, און אתה עומד לפני ה', יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך א מענטש שטיין פאר גאט איז נישטא קיין מהלך אז דאס זאל נישט זיין קיין תנועה פון א משונה'דיגע יראה, אין אנדערע ווערטער ווייל מיטאמאל איז ער כלפי גאט, און א מענטש כלפי גאט איז נישט א צדיק אדער א רשע, ער איז פלעין גארנישט, ס'איז בטל במציאות, און ווייל ס'איז בטל במציאות דאס איז די טייטש יראה, דאס הייסט יראת הרוממות, יא רעדן נישט פון יראת העונש דא, רעדן יראת הרוממות איז די טייטש דאס וואס א מענטש איז זיך מעריך כלפי די גדלות פון גאט, כלפי. ווען ער זעט זיך פאר גאט, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ווען ער זעט זיך, גלייך פילט ער, איך בין געשטארבן, איך פן נמות, איך גיי שטארבן, פארוואס שטארב איך? ווייל איך בין זיך מיטאמאל, איך דארף זיך עפעס יעצט פארמעסטן מיט גאט, ס'נישט קיין, ס'נישט אפילו א קאנטעסט, ס'הייבט זיך גארנישט אן, ברגע וואס א מענטש פארמעסט זיך מיט גאט, איז פן נמות, איז גלייך, גלייך גייט ער שטארבן, לא יראני אדם בחיים, וואס, וואס געשעהט, וואס געשעהט? וואס געשעט אז וואס געשעט מתן תורה למעשה וואס מען האט געזאגט כי ידבר אלקים את האדם וחי ס'איז יא מעגליך צו לעבן ס'איז יא דא אזא מין זאך דאס איז א זאך וואס הייסט רחמים די זאך הייסט רחמים די זאך הייסט נשיאת פנים אזוי ווי אונז זעהן די זאך הייסט הייסט אז לעולם און דאס דאס די סטרוקטור וואס ארבעט אלעמאל מיר זעהן אסאך פסוקים וואס הייסט לפי משורת הדין וואלט ער געדארפט שטארבן נאר איך געב דיך רחמנות, ונתן לך רחמים, דער אייבערשטער איז זיך מרחם אויף דיר, אז ער גייט נישט, ער גייט ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. דאס הייסט על פי די שפראך פון קבלה, אז אין שבועות איז זיך מתגלה א מדריגה וואס הייסט עתיק יומין, אדער מדריגה וואס הייסט שערות לבנות, דאס הייסט אריך, דאס הייסט י"ג מידות הרחמים, אזוי ווי ביי משה רבינו, ער האט געוויזן י"ג מידות הרחמים, י"ג מידות הרחמים איז די טייטש, דאס איז וואס די פארט וואס די פארוואס דארף מען די י"ג מידות הרחמים פארוואס ווען עס איז דא א גרויסע התגלות מען קען זען יום טוב אין די סידור שטייט י"ג מידות הרחמים וואס איז די פשט פון דעם אדער מען קען פרעגען אפילו בעסער איך וועל זאגען א סעקענד די סיבה פארוואס י"ג מידות הרחמים איז די גרעסטע התגלות איז ווייל כדי אז א מענטש זאל קענען האבען א התגלות כדי א מענטש זאל קענען האבען א גאט און ער זאל נישט שטארבען דערפון זאל נישט זיין זאל נישט זיין פער נאמען, ס'זאל נישט זיין לא שלח ידו, מוז זיין אזא זאך וואס הייסט רחמים, ס'מוז זיין די רחמים, וואס טוט אויף די רחמים, נישט ווייל ווייל דו ביסט א רשע, ביסט נישט א רשע, אבער די רחמים טוט אויף אז זאלסט קענען זען גאט, די רחמים טוט אויף אז די אייבערשטער זאגט איך בין טאקע פאוערפול, איך בין טאקע, איך ווייז דיך טאקע, ועל הארץ הראני את אשו הגדולה, איך ווייז דיך טאקע ווי וואס איך בין באמת, איך בין נישט קיין געימס, איך גיי דיך נישט ווייזן עפעס אזא רמפן, איך גיי דיך נישט ווייזן אזוי ווי ביי. לייק ערב פסח, כ'גיי דיך נישט ווייזן עפעס א קליינע שטיקל גאט וואס קען זיין א חבר מיט דעם, נע נע נע, דאס איז א גאט וואס מען קען נישט, מען קען אים בכלל נישט דינען, יהושע האט געזאגט, לא תוכלו לעבוד את ה' כי אלהים קדושים הוא, לא ישא לפשעכם, קענסט נישט דינען די אייבערשטער, דער אייבערשטער איז אלהים קדושים, דער אייבערשטער איז הייליג, דער אייבערשטער ווען ווען ער קומט אראפ אויף די וועלט שטארבן מענטשן, דאס איז נישט קיין געים, דאס איז ריעל, נאר וואס, אזוי ווי יהושע זאגט לא ישא לפשעכם, זעט מען פון דעם אז אויב ס'וואלט יא געווען ישא לפשעכם דעמאלטס קען מען יא דינען די אייבערשטער, אין אנדערע ווערטער. וועגן דעם ווי יעדע מאל איז דא א התגלות, די איינציגסטע וועג צו האבן א התגלות אן שטארבן, און איך רעד דא זייער מופשט אבער מען דארף עס מען דארף עס צולייגן דעם בפועל ממש אבער איך וויל עס זאגן אזוי ווי עס איז, די איינציגסטע וועג וואס א איד קען האבן א התגלות און ער זאל נישט שטארבן דערפון, צו פסיכאלאגיש צו בגשמיות צו ברוחניות, איז אויב ער איז מעורר אזא מין מדריגה וואס הייסט י"ג מידות הרחמים, וואס דאס הייסט ישא ה' פניו אליך, און לאמיר לאמיר עס מסביר זיין אויף אין די פרשה פון ברכת כהנים. די טייטש פון ברכת כהנים איז דאך אזוי. ווען ווען מאכט מען ברכת כהנים? ביי אונז איז דא א מנהג, א אשכנעזישע מנהג איז צו מאכן ברכת כהנים נאר ימים טובים. עס איז נישט נישט בחינם די מנהג, ס'הייסט ס'האט א די די סארט מנהג דארף מען זייער שטארק ליב האבן, ווייל דאס איז א מנהג וואס לכאורה קעגן קעגן די הלכה, דאס הייסט די הלכה איז דאך אז מען דארף מאכן ברכת כהנים יעדן טאג, אזוי ווי עס קומען שפעטער מענטשן וואס זאגן אז מען זאל לאמיר זיך פירן די הלכה. און דא קומען אידן און זאגן. ניין ניין ניין, ס'נישט קיין ווערטל איך ווייס, ברכת כהנים איז עפעס א ווערטל, מ'גייט מ'גייט געבן ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, מ'גייט עס טוהן עפעס אין א מיטוואך, כ'הער אפשר בזמן המקדש אפשר די אידן האבן זיך געפילט אזוי גוט יעדן טאג אז מען קען טוהן, אבער מ'דארף דאך האבן שמחה, מ'דארף דאך האבן א הארת פנים, מ'גייט עס נאר טוהן יום טוב, דאס ווייזט ווי אידן פארשטייען וואס טוט זיך, ווי די מענטשן וואס מאכן מנהגים זענען נישט משוגע, זענען נישט סתם אההה האלטן נישט ביי גארנישט, זיי פארשטייען וואס טוט זיך די אידן, און זיי האבן געזאגט. און אזוי איז דאך די אמת, ברכת כהנים איז אריגינעל, ס'הייסט עס באלאנגט בעיקר אין די בית המקדש, עס באלאנגט אין א פלאץ וואס מ'קען זיין יראה את פני האדון השם, דאס איז די טייטש, מאכן ימים טובים, און וואס איז די טייטש פון דעם? די טייטש פון דעם איז דאך אזוי, ס'קומט א איד אין בית המקדש און למעשה אזוי, מ'קען עס זאגן בפרטות יעדן טאג, ס'קומט א איד אין בית המקדש, ווען זאגט מען ברכת כהנים? ביי הויכע שמונה עשרה, אין אנדערע ווערטער, ס'קומט א איד אין בית המקדש, אדער עס קומט א איד אין בית המדרש דאווענען.

איז דער סדר אזוי אז ס'ווערט נתעורר אויף אים דינים, ס'ווערט נתעורר אויף אים א געוויסע מידת הדין, און פאר דעם, מ'זעט אלע ימים טובים זענען ימי דין, אזוי שטייט אין משנה ראש השנה ארבעה ראשי שנים הם, און אזוי ווייטער, מ'קען זיך פרעגן אזא מין פלא, וואס איז די, מילא ראש השנה, אקעי, ס'פארשטייט זיך, ס'איז עפעס א זמן פון דין, וואס איז דאס, ארבעט דאס, ס'דא ספרים וואס שטייט אז שבועות למשל איז א זמן פון דין אויף די תורה, ס'דא אזעלכע ליטוואקס, אקעי, און ברוך השם מ'האט געטראפן אז ס'איז אויך א יום הדין, ווייסן זיי וואס צו טון, ס'איז דאך נישט די פשט אזוי, די פשט איז, אזוי ווי אונז זאגן. אז ימים טובים איז א זמן וואס וואס טוט וואס טוט א וואס טוט מען יום טוב? וואס איז די שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם? וואס טייטש יראה כל זכורך? מ'דארף זעהן גאט. וואס טייטש זעהן גאט? זיך נביאות. ס'איז אזוי ווי ס'שטייט אין מתן תורה, פנים בפנים, מיר גייען זעהן. און די רגע וואס מ'זעהט גאט איז דאך דא גלייך א שאלה, וואס הייסט? מ'גייט דאך שטארבן. לא יראני האדם וחי, מ'קען אבער זעהן א גאט? וויאזוי ארבעט דאס אז יעדע יום טוב זעהט מען גאט? און די עולם, די. עליה, וואס הייסט זעהן גאט, וואס הייסט עליה לרגל, דאס איז די זאך אליינס וואס איז גורם די דין פון ימים טובים, פארדעם איז דא אין דעם א געוויסע דין, ווייל דאס איז די דין, די דין איז, מיטאמאל א מענטש אקעגן גאט, דאך נישט, דאס איז בכלל נישט קיין קאנטעסט. און וואס, און וואס, וואס געשעהט ווען, וואס טוט מען ימים טובים, וואס טוט, מען טוט, און אזוי ווי אונז זאגן אין די, אין די תפילה פון יום טוב, נאכדעם וואס מען זאגט יעלה ויבוא, וואס הייסט, מען דארף ארויפגיין צו זעהן גאט, איז דא אזא ברכה, די ברכה ענדיגט זיך והשיאנו ה' אלקינו את ברכת מועדיך, איז והשיאנו איז אזוי לשון נשיאת פנים, דארפסט מיך מיך אנטראגן די ברכת מועדיך, ס'הייסט ס'דא א ברכה, אזוי ווי מ'זעהט אויך און ווי מ'קען עס זעהן אפילו אין פרשת שמיני וואס אונז רעדן די זעלבע סארט סדר, וואס איז זיך באוויזן גאט, וואס טוט אהרן, וואס טוט די כהן, וואס טוט ער מיט דעם, ער נעמט די די גילוי ער נעמט די די. די וירא השם אליהם, יא, דאס וואס וירא כבוד השם, און ער געבט עס, לייגט עס ארויף אויף די אידן, אזוי ווי ס'שטייט אין די פרשה, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, מ'נעמט די די זאך און מ'געבט אויף, מ'געבט פון דעם א ברכה, וואס וואס די טייטש, על פי על פי האמת איז די טייטש פון דעם איז, מ'איז ממשיך די זאך וואס הייסט יגדל מיט שרחן, די ברכה, וואס איז די ברכה, אזוי ווי וואס איז די ברכה וואס משה רבינו האט געזאגט, שתשרה השכינה במעשה ידיכם, וואס איז די ברכה וואס דער ברכת כהנים זאגט, ברכת כהנים זאגט איין זאך, גאט זאל זיין מיט דיך, ישא השם פניו אליך. וואס טייטש ישא השם פניו אליך, זאגן נישט חזל דאס איז טייטש ער גייט גיין מיט דיך לפנים משורת הדין, יא, נשיאת פנים, נישט ער גייט גיין מיט די פנים אזוי ווי די פנים פון דין, נאר מען גייט אים אזוי העכערע פנים, א פנים וואס הייסט א פנים פני זקן, א פנים זקן מלא רחמים, א פנים וואס איז מלא רחמים, דעי ישא השם פניו אליך, די טייטש פון דעם איז. איך גיי דיך ווייזן אזא מין סארט רחמים וואס דו קענסט עס קענען נאר סובל זיין, עס קענען סובל זיין די גאט, די ראיית פנים, די פנים בפנים וואס דו האסט געהאט יום טוב, דארפסט עס קענען סובל זיין, וויאזוי וועסטו עס סובל'ן? דורך די ברכות און די ברכת כהנים, דורך די נשיאת פנים וואס מ'איז ממשיך אין ימים טובים, וואס די כהן וואלט געדארפט ממשיך זיין אין בית המקדש אדער

פנים בפנים דיבר השם, דו ווילסט האבן א גאט, אפשר אין עפעס אן עולם הבא, אפשר אין א אין נאך די שטארבן, אפשר אין א אפשר דו דארפסט דיך הרג'נען, ס'דאך נישט קיין זאך וואס איז די וועלט איז נישט סובל, ס'איז דאך א סתירה, אין אנדערע ווערטער, גאט איז א סתירה מיט די וועלט, גאט איז א סתירה מיט מענטש, איז און ס'טאקע א סתירה, ס'איז נישט נישט קיין ווערטל, ווען ווען נארמאל ווען מ'זעהט גאט שטארבט מען, דאס איז נישט קיין דאס איז דאס איז שורת הדין, דאס איז אמת'דיג די שורת הדין. און די גאנצע זאך וואס איז דא, די גאנצע זאך וואס הייסט השם מלך גאות לבש, אז די אייבערשטער האט זיך אנגעטון מיט עפעס כדי ער זאל קענען מולך זיין, כדי ער זאל קענען זיין א מענטש וואס ער לעבט, וואס איז איש אלהים, וואס ער לעבט מיט גאט. כדי א מענטש זאל קענען לעבן מיט גאט האט מען געדארפט מחדש זיין א ריזיגע חידוש, וואס איז נישט לפי שורת הדין, אזוי שטייט אין גמרא, זאגן די מלאכי השרת, וואס הייסט ישא השם פניו אליך, וואס איז דאס משוא פנים לפניו, און עס קען עפעס זיין אזא זאך. זאגט די אייבערשטער יא, איך האב זיך א עצה געגעבן. ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט, דאס איז די חידוש, וואס הייסט מידת רחמים, און ווער ס'לערנט אידרא זעט אז די עיקר, די עיקר וועג פון זען גאט לויט די אידרא איז צו זען די, די כביכול די שערות, די, די, די, די ווייסע בארד, די י"ג מידות הרחמים, די עתיק יומין, די עתיק יומין וואס ער זאגט איז אז דו קענסט זען גאט, דאס איז די גרעסטע רחמים, די רחמים וואס זיי לאזן אז ס'זאל שוין למשל ס'איז שוין אדורכגעגאנגען שבועות, און זיי האבן עס געזען און מ'איז נישט געשטארבן. דאס איז ווי איינמאל האט עס געהאט און די עולם האט געדארפט שטארבן, די עולם וואלט געדארפט זיין יעצט קען מען נישט ווייטער לעבן, יעצט קען מען אפשר, מען קען אפשר בלייבן דבוק אין גאט, אבער מען קען נישט ווייטער לעבן, מען קען נישט, מען קען נישט עכט האבן אזא מין זאך וואס הייסט זען גאט. קא משמע לן, ישא השם פניו אליך, קא משמע לן, והשיאנו את ברכת מועדיך, קא משמע לן, אז מען קען לעבן מיט דעם, אז ס'איז דא, און וויאזוי לעבט מען מיט דעם, דורך, דורך געדענקען די רחמים, דורך די י"ג מידות הרחמים, י"ג מידות הרחמים זאגן, אז טאקע ריכטיג, טאקע ריכטיג אלס שורת הדין קען מען נישט, אבער דער אייבערשטער האט אזא טיפע רחמים, דער אייבערשטער האט אזא רחמנות, כביכול, מתוך די ריחוק, ס'הייסט מתוך די ריחוק וואס איז דא צווישן וועלט און גאט, האט זיך מתעורר א מורא'דיגע רחמים, דאס איז די עכטע רחמנות וואס איז דא, און ס'שטייט, ווער ס'לערנט ליקוטי תורה זעט דאס כסדר. און וואס מען זאגט ווי ווי איז מען מעורר די מערסטע רחמים פון אין דאווענען ביי אהבה רבה ברחמיך הרבים רחם עלינו ותן בלבנו וואס די רחמיך הרבים רחמיך הרבים זאגט ס'איז דא א מורא'דיגע סתירה און מען זעט נאר ערשט די סתירה ווען גאט באווייזט זיך געווענליך יא איך הער מען דארף מען דארף עקספיריענסן די סתירה דאס איז א מורא'דיגע סתירה די די די גבורה די מידת הגבורה די די פן נמות כי תאכלנו האש הגדולה דאס איז א דאס איז נישט קיין דאס איז א זאך וואס מען זעט. און ווען מ'טראכט אין דעם ווייטער מ'אנטלויפט נישט, דער ווען זיך עס נעמען זיך מתעורר אזא משונה'דיגע רחמים, און ער ווען זיך מתעורר אויף די נברא, די מענטש וואס שטייט דא איז דאך די גרעסטע רחמנות וואס קען נאר זיין, ער איז ער איז אין אזא סארט מציאות אז ער קען נישט, ס'איז נישט מעגליך ער זאל זען גאט, און ס'איז ער איז אפגעהאקט פון די גאנצע מעשה, ס'איז דאך שרעקליך. און. פון די פון די טענה, דאס איז נאר א טענה, ס'איז נישט די אמת'דיגע פשט פון רחמים, מ'קען אבער זאגן ס'איז י"ג מידות הרחמים איז מער פון די, אז דאס איז די טענה, דאס דאס די ווארט איז מורא, איז א זאגט אז אז ס'איז גערעכט אז ס'איז נישט בזכות, ס'איז גערעכט אז ס'איז נישט מעגליך אז א מענטש זאל שטיין כלפי גאט, אבער גאט איז גאט איז גרעסער פון דעם, גאט האט א רחמים, ער האט אזא מין רחמים וואס איז קען ס'קען דאס אויפטון אויכעט, ס'קען ס'איז דא י"ג מידות הרחמים, י"ג מידות הרחמים זאגן. אז מען קען זען גאט, מען קען זען זיין כביכול זיין ווייסע בארד, מען קען ער קען ער קען זען גאט, און ווען אונז רעדן פון אהבה וואס דער אייבערשטער האט יעדע איינער ליב סיי ווי, דארף מען וויסן זייער ריכטיג נישט צו רעדן פון חסד, נישט רעדן פון נישט רעדן פון חסד, ווייל חסד איז אזוי ווי אזוי ווי מען זאגט מען האומר הקדוש ברוך הוא ותרן מען מאכט זיך א מין ליצנות סאו ער איז עפעס אזא ווישי וואשי גאט, אונז האבן נישט קיין ווישי וואשי גאט, נאר א גאט וואס ער איז מפי הגבורה שמענום, וואס איז דא אין דעם מען וואלט געדארפט שטארבן, נאר קמשמע לן אז מען שטארבט נישט, פארוואס שטארבט מען נישט?

הקפדות, ווייל ער איז, עס מאכט סענס פאר, לייק, א מענטש איז סתם אזויווי ווישי וואשי, אז וואס איז העפי גאו לאקי, וואס געשעט איז גוט, בסדר, מיטאמאל נעמט ער, ער וויל זיך נעמען, ער ווערט ערענסט, ער איז דאך א ערענסטע מענטש, נישט וואטעווער ער איז, וואס ער איז גוט גוט, ער איז דאך נישט גוט, איז מיטאמאל גייט ער, אזוי איז דאך די טבע, א מענטש איז דאך איין נפש, ער איז מורא'דיג מקפיד אויף זיך, וועט ער מורא'דיג מקפיד זיין אויף אנדערע, ער וועט אנהייבן צו צו. צו לעבן אין א, אסאך הקפדות און אסאך קפידות און די סלושען פאר דעם איז רחמים נישט נישט חסד די סלושען פאר דעם איז רחמים די סלושען פאר דעם איז אז ער פארשטייט אז ער איז א מורא'דיג ס'איז א גרויסע רחמים ס'איז א גרויסע רחמים דאס וואס ער האט די אפילו די הקפדות וואס ער האט און ס'איז א גרויסע רחמים אויף אלע אנדערע מענטשן וואס וואס זיי ווי זיי זענען און פון די רחמים דאס געבט פלאץ. געבט די רחמים די איגאו איז שוין רחמים געבן פלאץ פאר אלע זאכן אויף די וועלט, זיי געבן פלאץ פאר אלע פאר אלע מענטשן און מיט דעם קען ער האבן א נשיאת פנים.